בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף פ ז, מ'הייבט אן דף פ ו עמוד ב אונטן די לעצטע שורה ביי די גמרא נאך די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, עמיר איבערגיין נאכאמאל די משנה בקצרה, האמיר געזען אין די משנה אז טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי נדר ושבועה אין לי עלייך קען ער איר נישט באשווערן, אבער זיינע יורשים, קענען איר באשווערן, און די זעלבע זאך ער קען באשווערן אירע יורשים, נאר ער מיט איר, די אפמאך איז צווישן אים מיט איר, אבער טאמער ער האט איר געזאגט אדער געשריבן, נדר ושבועה אין לי ולא ליורשיי ולא לבאים ברשותי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, דעמאלטס איז נישט ער און נישט זיינע יורשים קענען נישט משביע זיין נישט איר און נישט אירע יורשים. האט די משנה אויסגעפירט אז טאקע ביי אזא ציור וואס א מאן האט אפגעמאכט מיט א פרוי אז ער גייט איר נישט משביע זיין, און זי איז געגאנגען מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיה, פשט זי איז געגאנגען פון די לוויה צוריק אהיים צו איר טאטן אין שטוב, אדער זי איז געגאנגען צוריק צו זיך אין שטוב, צו איר מאן אין שטוב, אבער זי האט נישט ממשיך געווען צו פירן איר מאנ'ס נכסים, דעמאלטס קען מען איר נישט משביע זיין, אבער. טאמער איז זי צוריק געווארן אפוטרופוס אויף די יתומים'ס נכסים, דעמאלטס האט מען געזען אז די יתומים קענען איר נישט משביע זיין אויף אמאליגע זאכן, ווייל אויף די אמאליגע זאכן האט זי געהאט א אפמאך מיטן טאטן, די די טויטע טאטע האט זי געהאט אפמאך מיט אים אז מען גייט איר נישט משביע זיין, אבער פון היינט און ווייטער אז זי פירט די נכסים קען מען איר שוין יא משביע זיין, אזוי האט מען געזען די משנה האט אויסגעפירט. זאגט יעצט די גמרא. שבועה, מאי עבידתי'? פון וואסערע שבועה רעדט זיך דא די משנה? ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה. פשט אזוי, בעצם קען מען איינזעצן אונזער משנה ביי צוויי סארט שבועות, איין שבועה קען מען איינזעצן די משנה, אזוי ווי רב יהודה אמר רב זאגט דא, אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה, וואס מען האט געזען אין די פריערדיגע משנה, אז א פרוי וואס איז א אפוטרופיה, זי פירט איר מאנ'ס געשעפטן, קען דער מאן איר מחייב זיין א שבועה ווען ער וויל, יעדן טאג קען ער זיך אויפוועקן איך וויל זאלסט שווערן אז דו האסט גארנישט גע'גנב'עט, און זי איז טאקע מחויב צו שווערן, דאס ווערט גערופן א שביעת השותפין, איז זאגט רב יהודה אמר רב אז די שבועה וואס אונזער משנה רעדט איז טאקע אזא סארט שבועה, פשט אז ווען א מאן זאגט פאר'ן פרוי נדר ושבועה אין לי עלייך, מיינט ער סך הכל צו זאגן אז ער גייט איר נישט משביע זיין

און די דין איז אז טאמער די פרוי וויל די רעשט פון די כתובה דארף זי שווערן און ממילא בעצם קען מען אויך זאגן ביי אונזער משנה אז ווען שטייט ביי אונזער משנה אז די מאן נעמט זיך אויס מיט די פרוי נדר ושבועה אין לי עלייך מיינט ער אויך צו זאגן אז טאמער זי וועט זיין א פוגמת כתובתה וועט זי נישט דארפן שווערן אזוי וואלט מען געקענט זאגן איז רב יהודה אמר רב זאגט נישט אזוי רב יהודה אמר רב זאגט אז אונזער משנה רעדט נאר פון אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה, פארוואס? ווייל ביי אפוטרופיה, ווער איז דער וואס איז מחייב די שבועה דא? די מאן! טאמער די מאן פאדערט נישט פון די פרוי זאל שווערן, איז אוודאי דארף זי נישט שווערן. און ממילא ביי אזא סארט שבועה, טאמער די מאן זאגט פארן פרוי נעדר איז שוויער איין לי ולייך, איז פשט ער נעמט זיך אונטער איר נישט צו משביע זיין אזא סארט שבועה, אבער, ביי א שבועה פון א פוגמת, וואס דארט איז נישט פשט אז די מאן איז איר מחייב צו שווערן, נאר יעדע פרוי וואס א פוגמת איז ווערט אליין מחויב צו שווערן, פון דעם, זאגט רב יהודה אמר רב, האט די מאן אוודאי איר נישט געפאטערט, און אוודאי דארף זי שווערן, אזוי זאגט רב יהודה אמר רב. רב נחמן אמר רבה בר אבוה, רב נחמן קריגט זיך, און רב נחמן זאגט על הפוגמת כתובתה, פשט אונזער משנה רעדט אויך ביי א פוגמת כתובתה, פארשטייט זיך ביי אפוטרופיא אויך, אבער אפילו א פוגמת כתובתה, טאמער די מאן האט זיך אויסגענומען מיט איר, נדר ושבועה אין לי עלייך,

דילמא מצטרכי לי זוזי, ושקילנא מכתובתאי, ואמרה ליה כתוב לי דלא משבעת לי. פשט אזוי, אונזער משנה רעדט זיך דאך אז דער מאן און די פרוי האבן אפגעמאכט פאר די חתונה אז ער גייט איר נישט משביע זיין, נדר ושבועה אין לי עלייך, יעצט אזוי, ווער האט געפאדערט דאס? אוודאי די פרוי, די פרוי פאדערט פון די מאן, נעם זיך יעצט אונטער פאר איך האב חתונה מיט דיר, דו גייסט מיר נישט משביע זיין. יעצט, פארוואס זאל א פרוי דאס בעטן? איז אוודאי אז א פרוי בעט דאס, איז פשט ווייל זי איז חושש אז אפשר גייט קומען א טאג וואס כ'גיי דארפן שווערן, און ממילא זעט זי דאס פאראויס, זאגט זי פארן מאן איך האלט נישט ביים שווערן נעם זיך יעצט אונטער אז דאס גייט נישט געשען און ממילא זאגט רב מרדכי ווען איז דאס טאקע א ציור וואס א פרוי זעהט פון פאראויס אז זי גייט דארפן שווערן זאגט רב מרדכי אוודאי ביי א פוגמת כתובתה פארוואס ווייל א פרוי פאר זי האט חתונה ווייסט אז קען זיין סגייט קומען שווערע צייטן און אז סעט קומען שווערע צייטן זעט דארפן אפאר דאלער וואס וועט זי טון זעט גיין צו איר מאן און זעט אים בעטן געב מיך אביסל פון די כתובה געלט ביסט דאך מיר שולדיג מנה מאתים וויפיל סשטייט דארט געב מיך אביסל פון דעם וואס וועט געשען די מאן העט איר געבן אביסל שפעטער טאמער די מאן העט איר גט'ן און זי וועט זאגן פארן מאן האסט מיר געגעבן א חלק, דער מאן וועט לייקענען די גאנצע זאך, וועט זי דארפן שווערן, זאגט די פרוי, מה לי לכל הצרה הזאת, איך האלט נישט ביים שווערן, נעם זיך יעצט אונטער, אז דו גייסט מיר נישט משביע זיין, און ממילא שטימט זייער גוט די משנה אז די פרוי האט געפאדערט זי וויל נישט שווערן, אבער זאגט רב מרדכי, אלא למאן דאמר על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה, לויט רב יהודה אמר רב. וואס רב יהודה אמר רב זעצט אריין די משנה ביי וואסערע סארט שבועה? ביי א שבועת השותפים? ביי א שבועה פון א אפוטרופיא? איהי מי הות ידעה דמותיב לה אפוטרופיא דאמרה ליה כתוב לי דלא משבעת לי? פשט, פון ווי האט א פרוי געוואוסט פאר די חתונה אז די מאן גייט איר שטעלן אלס באלעבאס אויף אלע זיינע נכסים? א פרוי פאלט דאס נישט איין, און אז ס'פאלט איר נישט איין, פארוואס זאל זי פאדערן פונעם מאן אז די מאן זאל איר נישט משביע זיין? פשט די משנה שטימט נישט לויט רב יהודה אמר רב, ענפערט רב אשי, אמר ליה, האט רב אשי טאקע געענפערט אז אתון אהא מתניתו לה, עטס האטס טאקע געלערנט די רב יהודה אמר רב אויף די חלק פון די משנה, און ממילא האט עטס א גאנצע קשיא, פשט די מחלוקת רב יהודה אמר רב און רב נחמן וואסערע סארט שבועה רעדט די משנה, זאגט רב אשי ס'איז נישט ריכטיג ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא מחלוקת רב יהודה אמר רב האט זיך בכלל נישט געקריגט מיט רב נחמן, קיינער קריגט זיך נישט אויף רב נחמן, רב נחמן איז אוודאי גערעכט. פשט די ערשטע חלק פון די משנה דאס וואס שטייט ביי די משנה אז ווען א מאן זאגט צו פארן פרוי נדר ושבועה אין לי עליך אוודאי גייט עס ארויף אויף א פוגמת כתובתה פארוואס ווייל דאס איז א זאך וואס א פרוי זעהט זיך פאראויס פארשטייט זיך סגייט ארויף אויף אפוטרופיא אויכעט אבער סגייט אויכט ארויף אויף א פוגמת כתובתה און די פרוי עט נישט דארפן שווערן ביי אזא ציור איי פון וואס רעדט רב יהודה אמר רב? רב יהודה אמר רב רעדט פון אן אנדערע זאך אינגאנצן ער רעדט פון די סיפא פון די משנה און ווען מען עט שוין זעהן ער האט א צווייטע בעל פלוגתא נישט ר' נחמן אפילו וואס רעדט רב יהודה אמר רב, אנן אהא מתנינן לה, זאגט ער אזוי אויף די צווייטע חלק פון די משנה, וואס מען האט געזען אין די משנה, הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא, אין היורשין משביעין אותה, ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על שעבר, די לעצטע שטיקל פון די משנה, אז טאמער די פרוי איז געווארן אפוטרופוס נאכדעם וואס די מאן איז געשטארבן, איז. קען מען איר נישט משביע זיין אויף אלטע זאכן, אבער אויף נייע זאכן קען מען איר יא משביע זיין, און אויף דעם שטעלט זיך די שאלה, שעבר מאי עבידתיה וואס מיינט דאס אלטע זאכן, וואס אלטע זאכן קען מען נישט משביע זיין, איז אויף דעם אמר רב יהודה אמר רב, זאגט רב יהודה אמר רב, על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה, וואס מיינט ער צו זאגן מיט דעם? ער מיינט צו זאגן מיט דעם אז ווילאנג זי איז געווען אפוטרופוס ווען די מאן האט געלעבט, אויף די גאנצע תקופה קען מען איר נישט באשווערן, אבל בין מיתה לקבורה, נאכדעם וואס די מאן איז געשטארבן, אפילו מ'האט נאכנישט באגראבן די מאן, משבעינן לה, טאמער זי האט געפארעט מיט די נכסים נאך די מאן איז געשטארבן, אויף דעם קען מען איר אוודאי באשווערן, ווייל אויף דעם האט די אפמאך וואס זי האט געהאט מיטן מאן, אז נדר ושבועה אין לי עליך, אויף די תקופה האט עס נישט חל געווען, אויף דעם רעדט רב יהודה אמר רב, ס'האט נישט קיין שייכות בכלל מיט ר' נחמן און ס'האט נישט קיין שייכות מיט די ערשטע חלק פון די משנה. יעצט ווער איז דער בעל פלוגתא פון רב יהודה אמר רב? ורב מתנא אמר רב מתנא קריגט זיך אויף רב יהודה אמר רב, רב מתנא זאגט אז אפילו בין מיתה לקבורה לא משבעינן לה, אז טאמער די פרוי האט עוסק געווען אין די נכסים ווייטער נאך די מאן איז געשטארבן אבער פאר מען האט אים באגראבן, איז אויף די תקופה קען מען איר אויך נישט משביע זיין, נישט ווייל זי האט אפגעמאכט מיטן מאן נדר ושבועה אין לי עליך, נאר ווי מ'העט שוין זען ווייל ס'דא אן אנדערע פטור, אז טאמער זי האט געפארעט אין יענע תקופה קען מען איר אויך נישט משביע זיין פארוואס, דאמרי נהרדעי, אזוי ווי די חכמי נהרדעא האבן געזאגט, אז לכרגא למזוני לקבורה מזבנינן בלא אכרזתא, פשט די דין איז טאמער מ'וויל פארקויפן פון די נכסי יתומים איז דארף מען מכריז זיין דרייסיג טאג, מ'דארף אויסרופן אין די מארק דרייסיג טאג, אז מען גייט דא פארקויפן א נכס פארוואס ווייל אזוי מען רופט עס אויס פאר א לאנגע צייט עט מען זעהן וויפיל מוכרים ס'איז דא און מען עט קענען טרעפן די בעסטע פרייז מען עט קענען מרוויח זיין פאר די יתומים וואס מער געלט אבער ס'דא דריי יוצאים מן הכלל צו די כלל לכרגא פשט טאמער עס קומט די מלך און זאגט אז ער וויל שטייער פון די נכסים פון די יתומים דעמאלטס איז נישט דא קיין צייט צו ספענדן דרייסיג טאג, נאר דעמאלטס אז ס'איז נישט דא קיין געלט קען מען שנעל פארקויפן איינע פון די נכסים און צאלן די שטייער, די זעלבע זאך למזונות, טאמער די פרוי, די טעכטער, די יתומים איינער דארף מזונות מ'דארף עסן, דעמאלטס פארקויפט מען גראד די נכסים און מ'קויפט מיט דעם מזונות, און די זעלבע זאך לקבורה, טאמער מ'דארף באגראבן דעם טויטן, דעם טויטן טאטן, אדער איינע פון די יתומים טאמער מ'דארף באגראבן, איז נישט דא קיין צייט צו ווארטן דרייסיג טאג, נאר מ'קען גראד פארקויפן א נכס און נוצן די געלט אויף צו באגראבן. מזבנינן בלא אכרזתא טייטש מען פארקויפט אן הכרזה איז במילא אלץ די מימרא פון די חכמי נהרדעא זאגט רב מתנא איז די זעלבע דין טאמער די פרוי איז עוסק אין די מאנ'ס נכסים צווישן ער איז געשטארבן ביז צום קבורה פארוואס איז זי עוסק אין די נכסים דעמאלטס ווייל זי וויל נוצן נכסים אויף צו באגראבן דעם מאן און היות וואס זי וויל נוצן נכסים צו באגראבן דעם מאן קען זיין זי יאגט זיך ווייל מען דארף דאך שנעל באגראבן זי האט נישט קיין צייט צו טרעפן די בעסטע פרייז און ממילא גייט זי פארקויפן אויף ביליג איז טאמער מען וועט איר משביע זיין אויף די תקופה וועט זי שווערן א שבועת שקר ווייל זי דארף דאך שווערן דא אז זי האט גארנישט מפסיד געווען און זי האט יא מפסיד געווען און ממילא אויף די תקופה זאגט רב מתנא מען באשווערט איר נישט און רב יהודה אמר רב זאגט אויף די תקופה באשווערט מען איר אויך און ממילא דאס איז רב יהודה אמר רב ס'האט נישט קיין שייכות מיט די ערשטע חלק פון די משנה קומט אויס למסקנה אז די ערשטע חלק פון די משנה איז יעדער מודה צו ר' נחמן אז מען רעדט אפילו ביי א פוגמת פשט אז ווען א מאן זאגט פארן פרוי נדר ושבועה אין לי עליך מיינט עס צו זאגן אפילו עס וועט זיין א פוגמת עט זי אויך נישט דארפן שווערן זאגט די גמרא ווייטער איז אזוי אין די משנה האט מען געזען אז די מאן זאגט פארן פרוי נדר ושבועה אין לי עליך איז ער קען איר נישט משביע זיין אבער די יתומים קענען יא זי האט זיך אירע יתומים קען מען יא איז יעצט גייט די גמרא דן זיין אין כל מיני אנדערע לשונות וואס די מאן זאגט פארן פרוי זאגט די גמרא אמר רבה אמר רבי חייא טאמער די מאן זאגט פארן פרוי דלא נדר ודלא שבועה איז דעמאלטס טאקע הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשים משביעין אותה די יורשים קענען יא וואס איז אבער טאמער די מאן זאגט פארן פרוי נקי נדר נקי שבועה א לשון פון נקי פון ריין, דעמאלטס בין הוא ובין יורשין אין משביעין אותה, קענען די יורשים איר אויך נישט משביע זיין, פארוואס? ווייל נקי איז א לשון פון הכי קאמר לה מנקית משבועתא, אז דו וועסט זיין ריין פון א שבועה פשט וועסט קיינמאל נישט דארפן שווערן, נישט איך און נישט די יורשים. ורב יוסף אמר רבי חייא, רב יוסף אמר רבי חייא קריגט זיך אויף רבה, און ער זאגט, דלא נדר ודלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשין משביעין אותה, אויף די חלק קריגט ער זיך נישט אויף רבה, אבער אויף די צווייטע חלק אויף נקי נדר נקי שבועה, דא זאגט רב יוסף פונקט פארקערט, בין הוא ובין יורשין משביעין אותה דא קען יעדער משביע זיין פארוואס? ווייל וואס פשט נקי? נקי איז פשט זאגט רב יוסף הכי קאמר לה, נקי נפשך בשבועתא, טאמער דו ווילסט דיך רייניגן, טאמער מ'איז חושד אין דיר, די איינציגסטע וועג זיך צו קענען אפרייניגן איז מיט א שבועה, פשט וועסט מוזן שווערן, ברענגט די גמרא נאך א שיטה,

אדער דלא שבועה בנכסיי מיינע נכסים, דעמאלטס הוא אינו יכול להשביעה, אבל יורשים משביעין אותה, דעמאלטס ער קען איר נישט משביע זיין, אבער נאכדעם וואס ער שטארבט, נאכדעם וואס די יורשים נעמען איבער, זיי קענען שוין יא משביע זיין, פארוואס ווייל ער האט געזאגט בנכסיי, מיינע נכסים, נאך ס'איז די יורשים'ס נכסים, קענען שוין די יורשים משביע זיין, אבער טאמער ער זאגט מנכסיא אילין, פון די נכסים, דעמאלטס בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה, אז אפילו די יורשים קענען אויך נישט משביע זיין פארוואס ווייל ער האט געזאגט די נכסים, די נכסים איז אמאל געליגן ביי אים יעצט ליגט עס ביי די יורשים, און די פרוי בלייבט פטור פון צו שווערן. ברענגט די גמרא נאך א שיטה, אמר ר' נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אימא מרים, אבא שאול דער זון פון זיין מאמע מרים, אימא איז א לשון חשיבה, איז זאגט ער אזוי, בין דלא שבועה, בין דנקי שבועה, בין דלא נדר, בין דנקי נדר, בין מנכסיי און בין מנכסיא אילין, די אלע לשונות וואס מען האט געזען ביז יעצט, איז די דין איז,

קען מען נאר נעמען די געלט מיט א שבועה, און ממילא זאגט אבא שאול אז אין הכי נמי בעצם וואלט די פרוי געדארפט זיין פטור פון א שבועה ביי די אלע לשונות, אבער פון דעסט וועגן טאמער זי וויל גובה זיין נכסים פון די יתומים איז נישט דא קיין ברירה זי מוז שווערן, פארוואס? ווייל די תקנת חכמים פון הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה איז שטערקער פון די אלע לשונות, און ממילא נישט דא קיין ברירה אז זי וויל כתובה מוז זי שווערן, זאגט די גמרא, ואיכא דאמרי לה מתניתא, ס'איז געווען וואס האבן געלערנט די אבא שאול אין א ברייתא, פשט, ס'איז די זעלבע זאך נאר פריער האט מען עס געזען בשם שמואל, דא האט מען עס געזען אין א ברייתא אבא שאול בן אימא מרים אמר, בין דלא שבועה בין דנקי שבועה בין דלא נדר בין נקי נדר בין מנכסיי בין מנכסיא אילין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה, אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה, פירט די גמרא אויס אמר ר' נחמן אמר שמואל, הלכה כבן אימא מרים, די הלכה איז ווי אבא שאול. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הפוגמת כתובתה, מיר האבן שוין געזען וואס מיינט הפוגמת כתובתה, ווען די מאן זאגט אז כ'האב דיר שוין באצאלט די כתובה, און די פרוי זאגט, האסט מיר געצאלט אבער נאר א חלק די אנדערע חלק האסטו נישט געצאלט, און די פרוי וויל די אנדערע חלק, לא תפרע אלא בשבועה, דארף זי שווערן, פארוואס דארף זי שווערן וועט מען זען אין די גמרא, ווייטער זאגט די משנה, עד אחד מעידה שהיא פרועה, טאמער ס'איז דא א עד אחד וואס זאגט עדות אז די מאן האט שוין באצאלט זיין כתובה, און די פרוי זאגט אז נישט, לא תפרע אלא בשבועה, דארף די פרוי שווערן אז ער האט שווערן אויף צו קענען באקומען די כתובה, און מ'עט זען אין די גמרא וואס די טעם. ווייטער זאגט די משנה, מנכסי יתומים און מנכסים משועבדים ושלא בפניו, טאמער די פרוי איז גובה איר כתובה פון די יתומים, אדער פון נכסים משועבדים, אדער אז די מאן איז נישט דא און די פרוי איז גובה די כתובה, לא תפרע אלא בשבועה, דארף זי שווערן, פארוואס? ווייל היות וואס די מאן איז נישט דא ביי אלע דריי ציורים, סיי ביי יתומים, סיי ביי נכסים משועבדים, און פארשטייט זיך טאמער שלא בפניו טאמער דער מאן איז נישט דא איז פשט דער מאן איז נישט דא און ממילא איז נארמאל איז דא א דין ווען איינער איז תובע געלט ער האט א שטר אין די הענט און איז תובע געלט דארף ער נישט שווערן ווייל ער האט א שטר אבער טאמער דער נתבע פאדערט פון דער תובע איך וויל זאלסט שווערן קען ער צווינגען דער תובע צו שווערן אבער דא אז ס'איז נישט דא קיין מאן איז דארף בית דין טענה'ן אלע טענות וואס דער מאן וואלט געקענט טענה'ן און ממילא זאגט מען אז דער מאן וואלט געקענט טענה'ן איך וויל זאלסט שווערן צווינגט מען איר טאקע צו שווערן

וואס איז דער ציור? געבט די משנה א משל, היתה כתובתה אלף זוז, ואמר לה, און דער מאן זאגט התקבלת כתובתך, איך האב דיר שוין געצאלט, והיא אומרת לא התקבלתי האסט נישט געצאלט, ועד אחד מעידה שהיא פרועה איז דא א עד אחד וואס זאגט אז ס'איז באצאלט, לא תפרע אלא בשבועה, די פרוי טאמער זי וויל איר כתובה דארף זי שווערן. ווייטער, האמיר געזען מנכסים משועבדים, דארף זי אויך שווערן, כיצד, וואס איז דער ציור? מכר נכסיו לאחרים, טאמער דער מאן האט פארקויפט זיינע נכסים פאר א צווייטן, והיא נפרעת מן הלקוחות, און די פרוי גייט יעצט צו דעם מענטש וואס האט געקויפט דעם נכס, און זי וויל אוועקנעמען דעם נכס, ווייל ס'איז משועבד צו איר, לא תפרע אלא בשבועה, דארף זי שווערן, און דא האמיר געזען שוין די טעם, ווייל היות וואס די מאן איז נישט דא, טענה'ט בית דין אלע טענות וואס די מאן וואלט געקענט טענה'ן, און די מאן וואלט איר געקענט מחייב זיין בשבועה, דארף זי טאקע שווערן. ווייטער מנכסי יתומים כיצד? אויך, מת והניח נכסיו ליתומים, טאמער די מאן איז געשטארבן און האט איבערגעלאזט די נכסים פאר די יתומים, והיא נפרעת מן היתומים, און זי וויל ארויסנעמען איר כתובה, לא תפרע אלא בשבועה דארף זי שווערן פארוואס ווייל די מאן איז נישט דא. ושלא בפניו כיצד? הלך לו למדינת הים, טאמער די מאן איז אוועקגעפארן, והיא נפרעת שלא בפניו, און זי וויל איר כתובה געלט ווען ער איז נישט דא, אינה נפרעת אלא בשבועה, דארף זי שווערן. פירט די משנה אויס, ר' שמעון אומר, כל זמן שהיא תובעת כתובתה, ווילאנג זי איז תובע איר כתובה, היורשין משביעין אותה, ואם אינה תובעת כתובתה, אין היורשין משביעין אותה, און מ'עט זען די גמרא וואס פשט פון דער ר' שמעון, זאגט יעצט די הייליגע גמרא, האמיר געזען אין די משנה, אז ווען א פרוי איז פוגמת כתובתה דארף זי שווערן, זאגט די גמרא, סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא, רמי בר חמא האט געוואלט זאגן אז די שבועה פון א פוגמת כתובתה איז א שבועה דאורייתא, יעצט וואס א חילוק צווישן א שבועה דאורייתא און א שבועה דרבנן, איז דא זאגט רש"י די חילוק איז צו מען קען מהפך זיין די שבועה, פשט, ביי א שבועה דרבנן קען מען פארדרייען די שבועה, די דין איז אז ביי א שבועה דרבנן לאמיר זאגן מען זאגט פאר א פרוי טאמער ס'וואלט געווען א שבועה דרבנן, אז זי דארף שווערן, קען די פרוי זאגן איך וויל נישט שווערן, דו שווער אז דו האסט געצאלט, און דו פטר זיך. ס'איז דא אזא זאך ביי א שבועה דרבנן, ביי א שבועה דאורייתא איז דאס נישט דא. ממילא דאס איז א חילוק צווישן א שבועה דאורייתא און א שבועה דרבנן, אזוי זאגט רש"י דא. למעשה, אין קומענדיגע בלאט עמוד א', זאגט רש"י נאך א חילוק אז א שבועה דאורייתא איז אסאך א הארבערע שבועה, דאס גייט מיט א ספר תורה, מיט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, מה שאין כן ביי שבועה דרבנן איז דאס נישט דא, און ממילא זאגט דא רמי בר חמא אז די שבועה פון א פוגמת כתובתה, איז א שבועה דאורייתא פארוואס ווייל דקא טעין מאתים וקא מודה ליה במאה הויא ליה הודאה במקצת הטענה וכל המודה במקצת הטענה ישבע פשט ס'דא א דין פון מודה במקצת מודה במקצת איז טייטש ווען איינער פאדערט געלט פון א צווייטן ער מאנט געלט פון א צווייטן און יענער איז מודה במקצת ער זאגט איך בין דיר טאקע שולדיג אבער נאר האלב איז די דין איז ער דארף שווערן און ער דארף שווערן מדאורייתא און ממילא זאגט רמי בר חמא דא אויך די פרוי די פוגמת איז דאך א מודה במקצת ווייל די מאן זאגט כ'האב דיר געצאלט די גאנצע און זי זאגט נאר האלב און דערפאר דארף זי שווערן, און ס'איז א דאורייתא'דיגע שבועה. אמר רבא, זאגט רבא נישט ריכטיג, שתי תשובות בדבר, צוויי זאכן קען איך דיר ענטפערן, חדא קודם כל, דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, והיא נשבעת ונוטלת, פשט, די שבועה פון א מודה במקצת און זעלבע זאך אלע שבועות וואס מען טרעפט אין די תורה, איז א שבועה וואס פטר'ט, נישט קיין שבועה וואס איז מוציא, וואס איז מחייב, פשט, לאמיר זאגן, ווען איינער פאדערט געלט פאר א צווייטן און יענער איז מודה במקצת איז וואס זאגט מען אז דער וואס איז מודה במקצת שווערט און וואס געשעהט נאכדעם וואס ער שווערט ער דארף נישט באצאלן די חלק וואס ער זאגט אז ער דארף נישט באצאלן פשט ער שווערט און ער פאטערט זיך פון צו באצאלן רש"י זאגט מען לערנט ארויס פון א פסוק וואס שטייט ביי שומר שכר ולקח בעליו ולא ישלם אז א שבועה מן התורה איז נאר א שבועה וואס פאטערט מה שאין כן דא די פרוי וואס שווערט, ברגע זי שווערט דארף די מאן יא באצאלן, פשט ס'נישט קיין שבועה וואס פטר'ט, ס'א שבועה וואס איז מחייב, איז אזא סארט שבועה איז אוודאי נישט קיין דאורייתא'דיגע שבועה זאגט רבא. נאך א זאך זאגט רבא, אז ועוד, אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות, פשט ווען ס'קומט צו קרקעות איז נישט דא א דין שבועה, לאמיר זאגן איינער פאדערט פונעם צווייטן א קרקע און יענער איז א מודה במקצת, איז נישט דא אזא זאך שבועה, און די זעלבע זאך ביי א שטר וואס ס'איז דא שעבוד קרקעות, וואס קרקעות זענען משועבד, לערנט מען אויך ארויס פון א פסוק, אז ס'איז נישט דא א דין שבועה מן התורה, און ממילא זאגט רבא קען נישט זיין אז די שבועה פון פוגמת איז א שבועה דאורייתא, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא, מדרבנן, אז די שבועה וואס די פרוי דארף דא שווערן איז א שבועה דרבנן פארוואס? פארוואס האבן חזל איר מחייב געווען צו שווערן? ווייל דפרע דייק דמיפרע לא דייק, ורמו רבנן שבועה עלה כי היכי דתידוק, פשט, נארמאל איז די א מענטש וואס באצאלט צוריק זיינע חובות איז שטארק מדייק ער ווייסט פונקט וואס ער האט צוריק געצאלט וויפיל ער האט צוריק געצאלט מה שאין כן א מענטש וואס מען צאלט אים צוריק די חובות איז נישט אזוי מדייק ער ווייסט נישט פונקט וואס מען האט געצאלט וואס מען האט נישט געצאלט ס'דרייט זיך ביי אים געלט און ממילא דא אויך די מאן וואס די מאן האט באצאלט ער איז די צאלער ער איז דער וואס צאלט די כתובה איז נארמאל איז די מאן זייער מדייק וואס ער האט געצאלט וואס נישט די פרוי איז ווייניגער מדייק און דערפאר האבן חכמים געזאגט פאר די פרוי אז טאמער זי איז פוגמת, טאמער זי איז מודה אז זי האט שוין באקומען א חלק פון די כתובה, זאגט מען איר, טאנץ נישט אזוי שנעל, קוק דיך גוט איבער די ביכער, זיי טאקע בודק צו די מאן האט געצאלט דאס גאנצע צו נישט, ווייל נארמאל איינער וואס ווערט געצאלט איז נישט מדייק, און אזוי אז מען צווינגט איר צו שווערן, עט זי מער מדייק זיין. דאס איז פשט אז מען האט מחייב געווען די פרוי צו שווערן, יעצט רשי דא רעדט אויך אויס אז לכאורה וואס דארף מען צוקומען צו דעם? ס'איז דאך סתם אזוי דא א כלל אז טאמער די נתבע וויל די תובע זאל שווערן קען ער אים מחייב זיין בשבועה, איז דא אויך מ'קען מחייב זיין די פרוי צו שווערן, איז אויף דעם זאגט טאקע רש"י אויך כעין וואס מ'האט פריערט געזאגט אז אין הכי נמי טאמער די נתבע פאדערט אז די תובע זאל שווערן, אלעמאל קען ער אים מחייב זיין בשבועה, אבער דא רעדט מען ביי פוגמת אפילו די נתבע פאדערט נישט, אפילו די מאן פאדערט נישט פון די פרוי צו שווערן, האבן חזל געפאדערט זאל שווערן, כדי זאל טאקע מדייק זיין, פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, פוגמת כתובתה בעדים מאי, וואס איז טאמער די פרוי איז נישט פוגמת, נישט די פרוי זאגט איך האב באקומען אביסל, נאר ס'איז דא עדים אז די מאן האט באצאלט א חלק פון די כתובה פאר די פרוי, איז דא דארף די פרוי אויך שווערן צו נישט? און די גמרא איז מסביר די צדדי הספק, פון איין זייט קען מען זאגן אז אם איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה, פשט אז מען זעהט אז די מאן האט גענומען עדים ווען ער האט באצאלט א חלק פון די כתובה, און יעצט זאגט די מאן ער האט אויך באצאלט די אנדערע חלק אבער אויף די אנדערע חלק האט ער נישט קיין עדים, וואס פשט פון דעם? מען זעהט דאך אז דו נעמסט אלעמאל עדים, וואו די עדים אויף די צווייטע חלק, איז לכאורה א ראיה פון דעם אז די מאן איז נישט גערעכט, און ממילא זאל די פרוי נישט דארפן שווערן. או דלמא אדער אפשר ניין? איתרמויי איתרמי ליה, מען קען זאגן אז די מאן ביי די ערשטע מאל ווען ער האט געצאלט די ערשטע חלק האט ער פונקט געהאט עדים, אבער ער איז נישט נארמאל מקפיד צו ברענגען עדים, און ממילא נישט קיין שום ראיה,

און ער טענה'ט אז דער בעל הבית האט אים נישט געצאלט קען ער שווערן, חזל האבן געמאכט א תקנה ער קען שווערן און דער בעל הבית דארף אים צאלן, והנגזל, טאמער מען זעהט אז איינער ברעכט זיך אריין ביי יענעם אין שטוב און גייט ארויס מיט כל מיני זאכן מען ווייסט נישט פונקט וואס, און דער נגזל זאגט יענער האט גע'גנב'עט פון מיר דאס און דאס און דאס, קען ער שווערן, און יענער דארף אים צאלן, די זעלבע זאך והנחבל, טאמער מען זעהט אז איינער גייט אריין צום צווייטן אין שטוב ער גייט אריין געזונט און פריש, און ער קומט ארויס צוקלאפט און צוביילט, און ער זאגט אז דער מענטש פון די הויז האט אים אנגעקלאפט די ביינער, און יענער לייקנט, איז קען דער נחבל טענה'ן, יענער האט מיר צוקלאפט, ער קען שווערן, און יענער דארף אים צאלן. און די זעלבע זאך ושכנגדו חשוד על השבועה. טאמער א מענטש איז מחויב מדאורייתא צו שווערן, אבער מען קען אים נישט גלייבן, מען ווייסט ער איז חשוד על השבועה, דעמאלטס מדרבנן שווערט די אנדערע, און ער איז מוציא די געלט. די זעלבע זאך וחנווני על פנקסו, רשי זאגט אז ס'רעדט זיך ביי א חנווני א מעקלער איינער וואס האנדלט מיט געלט, איז דא אמאל וואס איינער גייט צו דעם חנווני די חנווני איז געווען אזא באנקירער ער האט פארבארגט געלט פאר מענטשן אויכעט איז איינער געגאנגען צו די חנווני ער האט אים געזאגט געב געלט פאר מיינע ארבעטערס איך וועל דיר שוין שפעטער צוריק צאלן און די חנווני זאגט טאקע פאר דעם מענטש שפעטער כ'האב געצאלט פאר די ארבעטערס אבער די ארבעטערס לייקענען שטיין און ביין זיי האבן נישט באקומען קיין געלט איז די דין איז אז די ארבעטערס קענען שווערן און די באלעבאס וועט זיי דארפן צאלן און די זעלבע זאך די חנווני וועט קענען שווערן אז ער האט באצאלט און ער האט נאכנישט באקומען געלט און די באלעבאס וועט באזונדער דארפן צאלן פארן חנווני דאס איז נאך א פלאץ וואס מען שווערט און מען דארף צאלן, און די זעלבע זאך והפוגם שטרו שלא בעדים, פשט, טאמער איינער איז אליין פוגם זיין שטר שלא בעדים, למשל אז ראובן האט א שטר אז שמעון איז אים שולדיג טויזנט דאלער, און ראובן זאגט אז וויסן זאלט עטס שמעון האט מיר שוין געצאלט פינף הונדערט דאלער, עס איז טאקע נישט דא קיין עדים אבער שמעון האט מיר שוין געצאלט פינף הונדערט איך מאן נאר די אנדערע פינף הונדערט, איז די דין איז אז ראובן דארף יעצט שווערן אויף די צווייטע פינף הונדערט און נאר נאכדעם קען ער מוציא זיין די געלט פון שמעון, איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דעם שלא בעדים אין בעדים לא, פשט, טאקע ווען ס'איז נישט דא עדים אויף די ערשטע פינף הונדערט, דעמאלטס דארף ראובן שווערן אויף די צווייטע פינף הונדערט, אבער טאמער ס'איז דא עדים אז שמעון האט באצאלט די ערשטע פינף הונדערט, דעמאלטס דארף נישט ראובן שווערן אויף די אנדערע פינף הונדערט, פארוואס? ווייל דא קען מען שוין זאגן אז טאמער שמעון האט באצאלט די צווייטע פינף הונדערט, איז וואו די עדים, פארוואס האט ער נישט געברענגט עדים די צווייטע מאל, איז לכאורה א ראיה אז ער האט נישט געצאלט, דארף נישט ראובן שווערן, האט מען לכאורה פושט געווען די ספק אז א פוגמת בעדים דארף נישט שווערן, ענטפערט די גמרא ניין, לא מיבעיא קאמר, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל די ברייתא רעדט לא מיבעיא אז וואס? לא מיבעיא בעדים, דודאי צריכה שבועה, נישט נאר ווען שמעון האט עדים אויף די ערשטע פינף הונדערט, דארף ראובן שווערן אויף די צווייטע פינף הונדערט, אבל שלא בעדים, אימא תיהוי כמשיב אבידה ותשקול בלא שבועה, אבער דארט ווי ס'איז נישט דא קיין עדים וואלט די סברא אפשר געזאגט אז דעמאלטס דארף ראובן נישט שווערן, פארוואס? ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין עדים אויף די ערשטע פֿינף הונדערט, ראובן איז טאקע מודה אז מ'האט געצאלט, אבער ס'איז נישט דא קיין עדים אויף דעם, און מילא אפשר דא זאל מען זאגן אז דער ראובן דאך אזא מין גוטער, דאך אזא מין וואוילער, ווייל ראובן האט דאך דא א שטר אין די הענט, שטייט אין אים טויזנט דאלער, ראובן איז מודה אז שמעון האט אים געצאלט פֿינף הונדערט, פארוואס ביסטו מודה? ס'איז דאך נישטא קיין עדים אויף דעם האסט געקענט שווייגן און נעמען א נייע טויזענטער איז פון דעם אז ער עפנט בכלל די מויל איז אזא איז אזא וואוילע איד איז אזא צדיק איז ממש א משיב אבידה איז יעצט גייט מען אים מחייב זיין בשבועה אויף די צווייטע פינף הונדערט? אפשר נישט, קא משמע לן דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי אז מ'איז אים מחייב בשבועה אויף דעם צווייטן און ממילא קומט אויס אז מ'קען זאגן אז די ברייתא איז לא מיבעיא אז ראובן דארף שווערן סיי מיט עדים סיי אן עדים ממילא קען אויך זיין דא ביי די פרוי אז אפילו מיט עדים דארף זי אויך שווערן אויף די אנדערע האלב, זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט נאך אן איבעיא, א פוגמת כתובתה פחות פחות משוה פרוטה מהו, וואס איז טאמער די פרוי איז פוגמת כתובתה, זי איז מודה די מאן האט געצאלט א חלק, אבער זי איז זייער זייער פונקטליך, זי זאגט, זונטאג האט ער מיר געצאלט א דאלער, מאנטאג האט ער געגעבן צען דאלער, דינסטאג האט ער געגעבן א פרוטה, ווייניגער ווי א פרוטה, מיטוואך, און אזוי האט זי אויף יעדן טאג א פונקטליכע חשבון, לפעמים רעכנט זי אויס סכומים וואס איז ווייניגער ווי א פרוטה, איז דא לכאורה זעהט מען אז די פרוי איז מורא'דיג מדקדק אויף יעדן פיאסטער, איז וואס די דין? מי אמרינן כיון דקא דייקא כולי האי קושטא קא אמרה, קען זיין מ'האט דאך געזעהן די גאנצע סיבה וואס מ'האט מחייב געווען די פרוי א שבועה איז ווייל נארמאל איז א פרוי נישט מדייק, וואס טייטש א מענטש וואס מ'האט אים באצאלט איז נישט מדייק, אבער דא אז זי איז אזוי מין מדייק, אפשר זאל מען איר גלייבן זי זאגט אמת? או דלמא, איערומי קא מערמא, אדער קען זיין די גאנצע זאך איז א בלאף, און זי וויל אונז טאקע פאפן אז זי איז מדייק, מאכט זי אזעלכע פאלשע חשבונות, אז ער האט געגעבן אזויפיל אזויפיל אבער די גאנצע זאך איז נישט אמת. תיקו, בלייבט עס שווער. פרעגט די גמרא נאך אן איבעיא, איבעיא להו, פוחתת כתובתה מהו, וואס איז טאמער די פרוי איז פוחתת כתובתה? פשט, זי טענה'ט אז די מאן האט איר נאך גארנישט באצאלט. גארנישט, אבער זי איז מודה אז די סכום וואס שטייט אין די כתובה דאס איז נישט ריכטיג, נאר די מאן האט זיך מחייב געווען ווייניגער, זי האט מוותר געווען אויף דערויף, פשט, לאמיר זאגן שטייט אין די כתובה טויזנט, איז זי מודה די מאן בעצם האט זיך נאר מחייב געווען צוויי הונדערט, אבער פון די צוויי הונדערט האט זי נאך גארנישט באקומען, וואס די דין? מי אמרינן היינו פוגמת, פון איין זייט קען מען זאגן ס'איז א בחינה פון פוגמת ווייל ס'שטייט א טויזנט, און זי איז מודה אַכט הונדערט איז די מאן איר נישט שולדיג, איז א ענין פון פוגמת, או דלמא, אדער אפשר ניין, פוגמת, מודה במקצת, ווי נישט ווי ביי פוגמת, איז זי מודה א א שטיקל, זי זאגט אז א חלק האט די מאן געצאלט, דא הא, לא קא מודה במקצת, זי איז אינגאנצן נישט מודה, זי זאגט די מאן האט גארנישט געצאלט, איז אפשר דא דארף זי נישט שווערן, זאגט די גמרא תא שמע, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא פוחתת תפרע שלא בשבועה, אז א פוחתת קען מאנען די כתובה אן שווערן, כיצד? היתה כתובתה אלף זוז, ואמר לה, התקבלת כתובתיך, טאמער די כתובה איז געווען טויזנט זוז, די מאן זאגט, איך האב דיר עס באצאלט, והיא אומרת, און זי זאגט, לא התקבלתי, האסט מיר גארנישט געגעבן, ואינה אלא מנה, אבער, די כתובה איז נישט טויזנט די טויזנט זוז, די כתובה איז נאר א מנה, איז די דין איז נפרעת שלא בשבועה, אז זי קען פורע זיין אן א שבועה, פארוואס? ווייל זי איז נישט מודה במקצת, זי לייקנט אינגאנצן, און ממילא דא האט מען נישט מתקן געווען א שבועה, און ממילא זעהן מיר טאקע אז ביי פוחתת דארף מען נישט שווערן, פרעגט די גמרא אבער, במאי גביא, טעכניש, וויאזוי מאנט א פרוי אזא סארט כתובה? בהאי שטרא, מיט די שטר? האי שטרא חספא בעלמא הוא, די שטר איז דאך סתם א שטיקל חרס, פשט אין די שטר שטייט טויזנט זוז, און די פרוי איז אליין מודה אז די כתובה איז נאר א מנה, פשט די שטר איז גארנישט ווערד, איז סתם אזוי וויאזוי מאנט זי כתובה מיט אזא סארט שטר? ענטפערט די גמרא, אמר רבא בריה דרבה, באומרת אמנה היתה לי ביני לבינו, ווען די פרוי איז מודה אז ס'איז געווען א אמנה צווישן מיר און די מאן, פשט די פרוי זאגט אז ס'איז טאקע דא א שטר דא וואס שטייט טויזנט אבער איך האב אפגעמאכט מיטן מאן אז די מאן גייט שרייבן טויזנט אינעם פאפיר כדי מענטשן זאלן זיך איינרעדן אז איך בין א חשובע פרוי איך האב באקומען א גרויסע כתובה אבער גראד דעמאלטס האב איך אים געזאגט אז איך בין אים מוחל ער דארף מיר נאר געבן א מנה איז דא ביי אזא ציור איז הייסט נישט די שטר מזויף די שטר איז אוודאי א גוטע שטר זי קען מאנען די מנה וואס שטייט דא און טאקע אזוי ווי מ'האט געזען אין די ברייתא, טאמער זי זאגט זי האט גארנישט באקומען פון די מנה, קען זי עס מאנען אן קיין שבועה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, עד אחד מעידה שהיא פרועה, טאמער איז דא איין עד אז די כתובה איז געצאלט, און די פרוי זאגט ס'איז נישט געצאלט, שווערט זי, און זי קען באקומען איר כתובה געלט. זאגט די גמרא סבר רמי בר חמא למימר, רמי בר חמא האט געוואלט זאגן אז ס'אויך א שבועה דאורייתא, פארוואס? דכתיב, שטייט אין פסוק, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, וואס מען דרשנ'ט פון דעם לכל עוון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אז ווען עס קומט צו מחייב זיין א עונש, אדער צו מוציא זיין געלט, דארט העלפט נישט א עד אחד, אבל קם הוא לשבועה, אבער צו מחייב זיין א שבועה, אוודאי העלפט יא א עד אחד, ואמר מר, און מ'האט געלערנט אין די ברייתא, כל מקום שהשניים מחייבין אותו ממון, דארט ווי צוויי עדים זענען מחייב איינער צו באצאלן, איז אחד מחייבו שבועה, טאמער עס איז נאר דא איין עד, דארף מען שווערן, איז דא אויך האט רמי בר חמא געוואלט זאגן אז היות וואס די מאן האט א עד אז ער האט שוין באצאלט די כתובה איז אלס די עד דארף די פרוי שווערן און עס איז א שבועה דאורייתא אמר רבא איז אויף דעם האט רבא געזאגט די זעלבע זאך פון פריערט שתי תשובות בדבר חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין והיא נשבעת ונוטלת א שבועה דאורייתא איז אלעמאל צו פטר'ן פון צו באצאלן דא שווערט די פרוי און זי באקומט געלט איז קודם כל זעהן מיר עס איז שוין נישט קיין שבועה דאורייתא ועוד אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות מען שווערט נישט אויף כפירת שעבוד קרקעות אויף קרקעות ווי מען האט פריערט געזען, און כתובת אישה האט דאך קרקעות משועבד צו דעם, און ממילא סתם אזוי מדאורייתא אויף דעם נישט דא קיין שבועה, אלא אמר רבא ממילא זאגט רבא מדרבנן אז אוודאי דאס וואס די פרוי שווערט איז א דרבנן פארוואס? כדי להפיס דעתו של בעל, כדי צו בארואיגן די מאן, ווייל די מאן איז זייער אויפגערעגט ער האט דאך דא אן עד, וואס די עד איז מעיד אז ער האט באצאלט, איז פאר דעם אים צו בארואיגן זאגט מען פאר די פרוי צו שווערן, אזוי אז די פרוי עט שווערן נישט דא קיין ברירה עט מען איר דארפן צאלן, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא האט רב פפא יעצט געזאגט, היות וואס די גאנצע שבועה איז נאר א דרבנן, איז אי פיקח הוא, טאמער דער מאן איז א קלוגער, מייתי לה לידי שבועה דאורייתא, קען ער צווינגען די פרוי צו שווערן א שבועה דאורייתא, וואס א שבועה דאורייתא מ'האט געזען איז אסאך הארבער, און א נארמאלע פרוי וויל נישט טשעפענען מיט דעם. וויאזוי קען ער צווינגען די פרוי שווערן א שבועה דאורייתא, זאגט רב פפא א געוואלדיגע פאטענט, יהיב לה כתובתה באפי חד סהדא, ער העט איר נאכאמאל באצאלן כתובה פאר א עד אחד, וסמיך סהדא קמא אסהדא בתרא און ער העט צאמשטעלן די צוויי עד אחד, ומוקים לה להנך קמאי במלוה, פשט אזוי. דער מאן טענה'ט אז ער האט איר שוין באצאלט כתובה, און ער האט א עד אחד אז ער האט איר באצאלט, לאמיר רופן די עד אחד וואס דער מאן האט ראובן, יעצט די פרוי לייקנט, און מען האט געזען די משנה אז די פרוי לייקנט שווערט זי און אז זי שווערט באקומט זי כתובה געלט, אבער זאגט רב פפא מען גייט צו די מאן מען געבט אים א פאטענט אזוי, דו האסט דאך אן עד אחד אז דו האסט שוין באצאלט כתובה, לאז איבער דעם עד אחד ווארט מיט אים, אדערווייל גיי נעם יעצט א צווייטע עד אחד לאמיר אים רופן שמעון, און באצאל נאכאמאל כתובה געלט פאר דיין פרוי אין פראנט פון שמעון, שמעון זאל זען ווי דו באצאלסט נאכאמאל כתובה געלט פאר די פרוי, יעצט עסטו קומען אין בית דין מיט ראובן און שמעון צוזאמען, און ביידע וועלן עדות זאגן אז דו האסט באצאלט כתובה פאר די פרוי, יעצט ברגע וואס דא צוויי עדים קען די פרוי שרייען חי וקיים זי קען אפילו שווערן ס'איז גארנישט ווערט ס'דא צוויי עדים קעגן איר, פשט זי וועט מוזן מודה זיין אז זי האט באקומען כתובה, איי זי האט באקומען כתובה, ווען האט זי באקומען כתובה די צווייטע מאל? ווייל דעמאלטס איז דאך דא צוויי עדים, יעצט איז דא שמעון, מיט ראובן, פשט די צווייטע מאל, איינע פון די מאלן איז נישט געווען קיין כתובה, ווייל זי האט דאך נישט באקומען כתובה צוויי מאל, איז וואס איז געווען די ערשטע געלט וואס זי האט באקומען? וועט דער מאן זאגן, יענץ איז געווען א הלוואה, און איך האב ראובן, וואס ראובן זאגט טאקע עדות אז זי האט דעמאלטס באקומען געלט, און אז ס'איז א הלוואה וואס די פרוי לייקנט, און ס'איז דא א עד אחד קעגן איר, דארף די פרוי שווערן, די שבועה איז שוין א שבועה דאורייתא. ווייל דא שווערט די פרוי זיך צו פטר'ן פון צוריק צו באצאלן די הלוואה, און ממילא האט די מאן געטראפן א פאטענט צו מאכן די פרוי שווערן א שבועה דאורייתא. מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי, פרעגט אבער רב שישא בריה דרב אידי, היאך סמיך סהדא קמא אסהדא בתרא, ווי נישט ווי ראובן האט געזען ווי די מאן האט געצאלט די ערשטע מאל, שמעון האט געזען ווי די מאן האט געצאלט די צווייטע מאל, און וויאזוי קען מען צאמפארן די צוויי עדים צוזאמען אז זאלן ביידע עדות זאגן אז די מאן האט געצאלט די כתובה, ווי נישט ווי ביידע זאגן עדות אויף אנדערע תשלומים, און ממילא ווייטער. ס'איז איין עד אחד אויף איין תשלום, איין עד אחד אויפן אנדערן תשלום, די פרוי קען לייקענען ביידע, שווערן קעגן ביידע, ס'וועט דאך ארויסקומען א ריזיגע פראבלעם, די מאן וועט דאך דארפן צאלן כתובה א דריטע מאל, ווייל זי וועט לייקענען די ערשטע מאל מיט די צווייטע מאל, ביידע עד אחד זי וועט שווערן קעגן זיי, און יעצט וועט די מאן דאך דארפן צאלן א דריטע מאל, וואס האט מען אויפגעטון מיט די גאנצע פאטענט? אלא אמר רב שישא בריה דרב אידי, זאגט טאקע רב שישא בריה דרב אידי אביסל אנדערש. אז יהיב לה כתובתה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא, פשט נישט ווי מ'האט פריערט געזאגט אז די צווייטע מאל וואס די מאן באצאלט, צאלט ער נאר מיט שמעון, ניין, ער ברענגט צוריק ראובן און שמעון און ביידע צוזאמען זעען ווי די מאן באצאלט די צווייטע מאל, איז יעצט מוז די פרוי אויך מודה זיין אז זי האט באקומען די צווייטע מאל כתובה, און ברגע וואס די פרוי איז מודה אז זי האט באקומען די צווייטע מאל כתובה, דארף זי דאך מסביר זיין וואס איז געווען די ערשטע מאל, די ערשטע מאל איז דאך אויך דא א עד אחד אז זי האט באקומען, און וואס איז יענץ געווען? יענץ איז געווען א הלוואה זאגט די מאן, אז יענץ איז געווען א עוור, דארף זי שווערן טאמער זי וויל זיך פטר'ן פון אים, און די שבועה איז שוין א שבועה דאורייתא, ומוקים לה להנך קמאי במלוה מתקיף לה רב אשי, פרעגט אבער רב אשי עס איז נישט ריכטיג, אכתי יכולה למימר שתי כתובות הואי, די פרוי האט א וועג ארויס אויך, ווייל די פרוי קען זאגן אז ביידע, סיי די ערשטע און סיי די צווייטע, ביידע געווען כתובה געלט, און נאך מער כ'האב א ראיה ביידע געווען כתובה געלט, ווייל ראובן זאגט דאך עדות אז כ'האב באקומען כתובה געלט, און שמעון און ראובן צוזאמען זאגן עדות כ'האב באקומען די צווייטע מאל כתובה געלט, איי וואס זאגסטו אז אויב די צווייטע מאל כתובה געלט דארף איך מסביר זיין די ערשטע? ס'נישט קיין שום פראבלעם, די ערשטע איז אויך געווען כתובה געלט, איי ס'נישט קיין נארמאלע זאך, וועלכע פרוי באקומט צוויי מאל כתובה געלט? זאגט די פרוי, איך! ס'יא, ס'מאכט זיך אמאל, ס'טייטש מיין מאן האט זיך אונטערגענומען א גרויסע ריזיגע כתובה צו באצאלן, און האט מורא געהאט ער וועט נישט קענען באצאלן די גאנצע אויפאמאל, האט ער מיר געשריבן צוויי כתובות, אין די ערשטע איז געשטאנען א האלבע סכום, אין די צווייטע די אנדערע האלב, און טאקע די ערשטע מאל דארט ווי ראובן איז געווען, ראובן האט געזען ווי כ'האב באקומען די ערשטע האלב, און ראובן און שמעון צוזאמען האבן געזען ווי כ'האב באקומען די צווייטע האלב, און שלום על ישראל, און זי האט נאך א ראיה נאך אויכעט, ווייל ראובן האט דאך אויך געזאגט ארגינעל אז זי האט באקומען קצבה, און ראובן און שמעון זאגן זי האט אויך באקומען כתובה, פשט יעדער איינער איז רעדט דאך דא פון כתובה געלט קיינער האט דאך נישט דערמאנט הלוואה אנפאנג, ממילא זאגט די פרוי קוקטס כ'האב באקומען צוויי מאל כתובה און קיינער רעדט נישט קעגן מיר קיינער ברענגט נישט קיין ראיה קעגן מיר און זי גייט אהיים מיט די גאנצע געלט. אלא אמר רב אשי, נאר וואס דען זאגט טאקע רב אשי הוא דמודע להו פשט דער מאן איז אוודאי מודיע פאר ראובן און שמעון פארדעם וואס ער טוט דא, און ממילא אז די מאן זאגט פאר ראובן פארדעם און פאר שמעון פארדעם זאלט עטץ וויסן איך האב דא צו טון מיט א פרוי איך האב איר געגעבן כתובה און די געלט וואס ראובן האט געזען ווי איך האב איר באצאלט איז טאקע געווען כתובה אבער זאלט עטץ נישט מיינען אז ס'איז געווען דא א געדאפלטע כתובה ס'איז נישט געווען נאר ס'איז געווען דא איין כתובה און זי לייקנט עס איך געב זיך נישט קיין עצה מיט איר און ממילא איך גיי מאכן די גאנצע פאטענט און איך גיי איר געבן נאכאמאל כתובה און עטץ ביידע גייט עס צוקוקן אבער רעדטס ענק נישט איין אז דאס איז א נייע כתובה ניין דאס איז די זעלבע כתובה איך זוך נאר איר צו מחייב זיין א שבועה דאורייתא איז דא קען נישט די פרוי קומען מיט א טענה, ס'איז געווען א געדאפלטע כתובה און כ'האב נאך א ראיה, קוק די עדים העלפן מיך נאך צו, ווייל ראובן איז אויך מודה ס'געווען כתובה שמעון איז אויך מודה, ניין, ראובן און שמעון ווייסן וואס גייט דא פאר, קיינער נישט מודה אז דא געווען צוויי כתובות, די פרוי איז די איינציגסטע וואס טענה'ט אזוי, און היות וואס ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך, איז ווען ס'וואלט געווען עדים וואס העלפן איר, וואלט מען איר געגלייבט, אבער סתם א פרוי טענה'ט אז ס'זאל באקומען א געדאפלטע כתובה דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך און מ'גלייבט איר נישט, און ממילא וועט זי טאקע ווערן מחויב צו שווערן א שבועה דאורייתא.